א גוטן חול המועד סוכות תשפ"א. איך לייג יעצט דא צו וואס כ'האב געדארפט ארויף לייגן פאר יום טוב נאר מ'איז פשוט נישט אנגעקומען. א גוט יאר פאר יעדן. כ'האב אזויפיל צוזאם געוויינט דעם יום כיפור. אזא ביטערע יום כיפור האב איך מיין לעבן נישט געהאט. פלעגט זיין ביי די כותל מערבי און דארט האט זיך געדאווענט, ס'איז געווען די ברסלב'ער וואס זענען נישט געפארן אויף אומאן, און געדאווענט דארטן ראש השנה, און נאכדעם איז געווען יום כיפור דאך שוין יעדער אינדערהיים, איז ס'געווען א מורא'דיגע התעוררות, שוין אזא פאר יאר, א חוץ א יאר פאר דעם בין איך געווען אין צפת, בקיצור די יאר בין איך געווען ככלב ששב על קיאו, איך בין צוריק געגאנגען דא אין די שול ווי כ'האב געדאווענט. דארט ווי מ'לאזט מיך אריין, איז קודם זאלט איר וויסן זעקס פון די חשוב'סטע מתפללים זענען נעבעך געשטארבן פון קאראונע, אסאך האט עטס אויך געקענט, ס'געווען א איד אין ספינקא, ער פלעגט ביי שמחות, ביי חתנים, שמחות חתן כלה פלעגט ער זאגן אפאר מעשיות בדיחות, ער האט געהייסן ר' חיים, ר' חיים שמעלצער, איז א איד א תלמיד חכם מופלג א דורכגעווייקטער איד געווען, כ'מיין ס'לאזט זיך דאך נישט זאגן וויפיל דער איד האט אין זיך געהאט. איך האב געדאווענט מיט אים פופצן אדער צוואנציג יאר אינאיינעם, ער געהאט אין זיך אלעס, ער איז געווען דער בעל קורא ביי אונז, ער איז נעבעך געשטארבן פון קאראנע, נאכדעם איז געווען נאך אפאר אידן, ס'איז געווען איינער א איד וואס ער איז געקומען פון פון קאשוי, דער איד האט געקענט אלע מנהגים אין א אידישע שול, ער איז געווען א שמש, א חזן יארן לאנג, ס'איז געווען דא א שול אויף קיעפ סטריט, ס'איז נאך, די שול שטייט נאך נאר די שול איז שוין לאנג ליקווידעיטעד, ער איז דארט געווען, שפעטער איז ער געקומען צו אונז, זייער א חשוב'ער איד א ירא שמים. ער האט נאך געהאט דאס אלטע יוראפעישקייט, מען האט אויף עם דערקענט אז ס'איז ראש השנה, מען האט אויף עם דערקענט אז ס'איז אלול, ער פלעגט דאווענען פארן עמוד ביי אונז, ער פלעגט בענטשן טל, גשם, און אזוי איז געווען אפאר עלטערע אידן נאך, זיי האבן געבעטן אז איך זאל זאגן אפאר ווערטער, האב איך געזאגט איך קען נישט זאגן, ס'איז טאמער כ'וועל זאגן וועל איך מיך צעוויינען, כ'וועל מוזן אויפהערן, ס'איז נישט מעגליך אז איך זאל זאגן, ס'איז א חורבן וואס איז געשען דא, אידן וואס מ'האט מיט זיי געדאווענט אזויפיל יארן אינאיינעם, כ'קען נישט זאגן גארנישט, כ'האב אבער יא געזאגט אפאר ווערטער. כ'וועל עס מאכן זייער בקיצור, און כ'האב, כ'וועל עס זאגן צום סוף, נאכדעם ווען כ'וועל ענדיגן דאס וועל איך זאגן די פאר ווערטער וואס כ'האב געזאגט, און ס'איז געווען געפערליך, אבער דאס איז נאך נישט אזוי געפערליך, ווייל אונז ווייסט מיר יעדער שטארבט, מ'ווערט געבוירן, מ'שטארבט, און מ'גייט ווייטער, דעטס איט, מ'וויינט אביסל, יא, אבער ס'איז נישט עק וועלט, ווי האט זיך גענומען ס'זאל זיין עק וועלט, ס'איז דא דא זייער אסאך בחורים וואס האבן געדאוונט מיט אונז, זייער אסאך בחורים, כ'האב מיך אויסגעלערנט פון, ס'איז דא א איד וואס איז א משגיח אין א נורסינג האום, אין לעבן סקווער, דארט איז מיין טאטע געווען אין פרידוואלד מיין טאטע געווען דארט א דריי אדער פיר יאר דארט געווען א משגיח אין די קאך ער האט געהייסן ר' שלום א ליובאוויטשער און דער ליובאוויטשער האט מקרב געווען אזויפיל אפגעפארענע סקווערע בחורים אז איך האב נישט געוויסט אז סקווער האט אזוי פיל מענטשן בכלל זעט אויס פאר יעדן מענטש האבן זיי זעקס אפגעפארענע בחורים עניוועי איז פלעגט ער זיי זאגן ערב דעם הייליגן טאג אינדערפרי. קינדערלעך טייערע, איך וועל ענק דא צושטעלן גוים, די גוים וועלן ענק אנצינדן די טעלעוויזשענס, און עטס קענען וואטשן וואסערע שאו עטס ווילטס, זאל מען דרייען די טשענעלס, נאר איין זאך בעט איך ענק, יום כיפור טאר מען נישט עסן, פאסטן זאלט עטס אלע, נישט עסן און נישט טרינקען, קומטס אריין איך וועל ענק האלטן ענטערטעינט א גאנצן יום כיפור, און אזוי האט ער געטון, מענעכיגע האבן געוואטשט די פוטבאל געים, מענעכיגע די בעיסבאל, אבער ער האט זיי געהאלטן קאנטראלד טווענטי פאר אווערס, ס'הייסט. איך דערמאן דעמאלטס א גוטן דזשאוק, ס'איז געווען גרויסע דאקטוירים מ'איז צוזאמגעקומען אין קאליפארניע, און מ'האט דארטן ווי מ'זאגט פארהאנדלט אסאך מיני רפואה זאכן, און ס'געווען איינער געט זיך א שטעל אויף וואס האט אויסגעזען אזוי ווי א פראסטער שטריק, ער נישט געגאנגען מיט קיין דאקטערישע יוניפארעם, נישט געגאנגען מיט די אלע זאכן, בקיצור געט ער א פרעג, געט ער זיך א שטעל אויף, פרעגט אים איינער פון די הויפט פון די דאקטוירים וואטס יור טייטל, וואט אר יו דואינג היער, כ'האב געמיינט מ'האט דא גערופן נאר דאקטוירים, טאקע גערופן נאר דאקטוירים, פרעגט ער אים וואט אר יו דואינג היער, זאגט ער איי טעל יו די טרוט, איים די אנדערטעיקער, איך בין דער ביי די בית החיים מענטש, די די וואס איך גראב די קברים, פרעגט ער סא וואט די העל אר יו דואינג היער, וועל איי העוו א ביג דזשאב, איי בערי אלל יור מיסטעיקס, אלע מיסטעיקס וואס די דאקטוירים מאכן באגראב איך, שטייערס מיינען אויכעט אז אין די גאנצע גאס גיבט אויך די דאקטוירים, עניוועי, דאס אלעס וואס סקווער און אלע חסידישע מקומות האבן באגראבן זענען נעבעך געקומען דארט, ס'געווען. זייער עמאושענעל, אבער דעמאלטס בין איך נישט געווען אזוי אינוואלווד אין די אלע זאכן, איך האב עס צוגעקוקט, יעצט אז איך בין געווארן דא, איך וויל צוריק גיין צו די שול, ס'איז צייטווייליג, זארגטס זיך נישט, לבי במזרח, איך בין צוריק געגאנגען דא צו די שול, האב איך מיך אומגעקוקט, איך האב געזען אז דא איז אויך דא אסאך מענטשן וואס דארפן העלפ, קיצור ווען מען האט געדאווענט מנחה האב איך זיי געבעטן, איך בעט ענק אלע קומטס אהער, מיר זיין דא אינאיינעם, און מ'וועט אלעס צושטעלן, מען קען אפילו שפילן, אונטן קען מען אפילו שפילן מאנאפאלי. אבער קומטס, כדי קיינער זאל נישט חלילה טועם זיין און פארגעסן אז ס'איז א הייליגער טאג. שוין, איז געווען די הייליגע טאג, זענען די אלע חברה געקומען, און איך בין דאך אויך דארט געווען בין הבאים, און די חברה האבן מיר געוואלט פארציילן וואס, ווער און ווען, ווייל אפשר איז דא א מציאות אז מען קען אפאר חברה העלפן. שטעל דיר פאר וואס איז געשען, איך האב געהאט א רענדעווא, דורכגעשמועסט זיך מיט יעדן, און דער קאפ האט מיר אנגעהויבן פשוט וויי צו טון. זיי קומען אלע אן, וואס פאר א געוואלדיגע דזשאב, מר רעב האט געמאכט, איך וואלט געוואלט אז ער זאל ווען דארטן אויסהערן וואס דארט האט זיך אפגעטון, דאס איז די אונזערע קינדער וואס מען האט זיי נעבעך ארויסגעווארפן אדער מרחק געווען אדער זענען אליין אוועק, און איין זאך האלטן זיי נאך אז זיי קומען יום כיפור אין שול, אזוי ווי די שוואכסטע עלעמענט פון די אמעריקאנער אידן, און איך האב יעדן געפרעגט ווייל איך האלט אז דאס איז וויכטיג צו וויסן ווייל מען דארף וויסן ווי אזוי מען זאל זיך אויפפירן ס'זאל נישט געשען. אכציג פראצענט, כ'האב אינטערוויוט זייער אסאך קינדערלעך, שוין גרעסערע, ס'איז דא וואס האבן שוין חתונה געהאט און אלעס, אכציג פראצענט האבן געזאגט ווייל די רבי האט זיי געטאטשט ביים פיפיק ווי מ'טאר נישט, איינער זאגט די רבי האט אים געשטופט אין די מחילה איינמאל א וואך, ס'איז אנבעליוועבל, ווען איך הער דאס יעצט דאס ערשטע מאל, איך וואלט נישט געווען יוזד צו, וואט די העל ווענט אן, וואלט איך אפילו נישט געגלייבט, ס'הייסט יעדער האט געהאט דעם זעלבן קראנקהייט? די ענטפער איז יא, א שיין זיס אינגעלע ווערט יעדער צודרייט. ס'איז דארט געווען איינער וואס כ'האב געזען ביי פאזע ער האט געהאט א מיידל, כ'האב געוויסט אז ער איז געווען געגעט, כ'האב געזען האט א מיידל א אשת יפת תואר, זי איז הויעך ווי א טויער און גראב ווי א פאס, א שיינע, און כ'געב אים אזא פרעג נאכדעם ווען זי איז אוועק געגאנגען נאך פאזע, פרעג איך אים ווער איז דאס מיידל צו ווייבל, זאגט ער וואס הייסט דאס איז מיין ווייב, זאג איך ווי איך קען דיין ווייב, זאגט ער ניין איך האב שוין לאנג געגעט. און איך האב נישט געטראפן א נארמאלן שידוך, האב איך געזאגט פאר סאטמאר גייטס אין דר'ערד, ער האט עס מיך אין דר'ערד געלייגט, און ער האט גענומען א גיורת, ער האט גענומען א גוי'טע, אבער א גוי'טע קען מען דאך נישט נעמען, איז זי געגאנגען און האט זיך מגייר געווען, פרעג איך אים ביי וועלכן רב, ווייל איך האב דאך געוואלט וויסן צו ס'איז א כשר'ע גיור צו נישט, און זאג איך ענק, איך האב קיינמאל נישט געהערט פון דעם רב, איך קען אלע גיור פרשה'ס, די אלע ווער ס'טוט אין דעם, בכלל נישט קיין היימישע זאך, ס'איז גארנישט מיט נישט, אזוי ווי טראמפ'ס טאכטער. די רבנות טוט עס נישט אנערקענען, סאו בקיצור דאס איז וואס דא האט זיך אנגעהויבן אויסצושפילן, אונז האמיר געמאכט אזא חורבן, רבותי איך זאג ענק באמת, אונז קעמיר זיך נישט מוחל זיין, און אונז האמיר זיך נאך איינגערעדט אז צו אונז גייט קומען משיח, ווייל אונז זעמיר דאך די וואס אונז טראגן מיט דעם פאן פון קנאות און קעגן ציונות מיט די גאנצע בול. שיט וואס מ'האט אונז איינגערעדט אלע יארן. יעצט לויט ווי מ'האט אונז געלערנט אז משיח וועט ווייזן מיטן פינגער ווער ס'האט געמאכט אז ער זאל קומען און ווער ס'האט אים אויפגעהאלטן. ס'איז געווען די גרינגסטע זאך, מ'שלאגט זיך קעגן ציונים, דאן פארלאנגט מען דאך פון דיר גארנישט. נאכדעם ווען די רבי איז געשטארבן, איז אפילו נאך ווען ער האט געלעבט, געקומען אפאר חברה וואס זיי האבן אין קלומפערשטן גענומען די משמרת הפיפיק אין די האנט אריין, זיי האבן נאך געמאכט א גרעסערן חורבן, האט מען אויסגערעכנט אפאר נעמען.

יעצט ס'הארט מיך נישט אז איטס א שיט האוז, דאזענט באדער מי, מען קען א נאמען געבן שיט האוז, אבער איין זאך, זיי קומען נאך אן אז יעדער איז א שייגעץ, נאר זיי זענען די צדיקים, און ווען נישט זיי וואלט נישט געווען ווי דער שכינה זאל חל זיין, און ווען נישט זיי וואלט דער רבי זכרונו לברכה נישט געהאט גארנישט אויפגעטון, און אזוי האט ער געראטעוועט דעם גאנצן דור, געראטעוועט בול שיט האט ער געראטעוועט, ער האט געראטעוועט נײַנציק פראצענט וואס זענען מחלל שבת בפרהסיא, און ס'דא וואס זיי שעמען זיך, אזוי ווי ס'איז געווען יעצט איז געקומען ראש השנה. האט זיך צוזאמגענומען און מ'האט עס גערופן לידל אומאן און מ'האט דארטן געטרענט, כ'האב באקומען די ריפארטס פאר כ'האב עס ארויפגעלייגט, מ'האט געטרענט דארטן ראש השנה, ראש השנה ביינאכט איז מען נאך אוועק געפארן, דער איז צוריק געקומען, דער איז אהער געקומען, אהין געקומען, נאכדעם זאגט מען פארן אייבערשטן איה רחמיך הרבים, זאגסט דאך דו ביסט א בעל רחמים, ווי דיין רחמנות, גענומען צוויי מענטשן עס צו.

סאו וויל איך ענק אויסלערנען איין זאך. בולשיט האט ער שוין פארקויפט זיבעציג יאר, און דער עולם איז שוין סיק ענד טייערד, ווייל מען קוקט וואס איז דא געשעהן. קיינמאל נישט געווען אזא גרויסע עולם פון כלל ישראל אינאיינעם, און מען זעהט נעבעך וואסערע א חורבן אין סאמער, די גלענצט אין בית מדרש אין ווילימסבורג, דארט די איינציגע שול ווי מען לאזט מיך אריין, און דארט האבן זיך געדרייט נעבעך אזויפיל נושרים, סאיז ממש א שרעק וואס דארט איז געווען, און די ווייסט וואס? כ'האב רחמנות אויף יעדן, ווייל זיי זענען נעבעך גארנישט שולדיג, זיי האבן געהאט א טאטן, און האבן זיי נאך, זיי האבן געהאט א מאמען וואס מען האט זיי געשיקט ערליך לערנען אין א חדר, און מען האט געוואלט פון זיי ארויסבאקומען אז זאלן זיין פיינע אידישע קינדער, און וואס האט זיך אויסגעלאזט? זיי זאגן איל ע אי אפשי לא באברהם ולא באלהיו, זוך נישט נישט אברהמ'ן און נישט זיין גאט, איך זוך נישט די אלע שטותים מיט די אלע לגיונות, פארוואס? ווייל מען האט זיי ביטערליך אביוזד, ס'איז אנבעליוועבל, ס'האט מיך אזש דורכגענומען דער ראש השנה, דער יום כיפור, חברה זענען געקומען יום כיפור דאווענען, ס'האט מיך אזוי דורכגענומען.

איך בין א בעל תפילה די הייליגע טעג ביים סקווערער רבי'ן, ימח שמו וזכרו, זאגט ער, און טאמער וועל איך זאגן איין ווארט וועט מען מיך מעבר זיין, און ממילא וויל ער נישט זאגן גארנישט, איי ס'פאלן קינדערלעך ווי די פליגן, וואט דאס הי קעיר? מ'זעט אויס דאס איז אויך די שיטה וואס די רבי האט אונז אויסגעלערנט, נאר ציונות, איין זאך וואס דאס שטערט אים, די רבי האט נישט געכאפט אז ס'איז דא צוויי לייבן אין יעדן ארון קודש אין פראנט, וואס די צוויי לייבן האלטן די עשרת הדיברות. א איד איז אמאל געקומען ער וויל גיין אין די שול ער הערט ס'איז א ארטאדאקסישע שול זאגט מען אים יא פרעגט איז דא א מנין יא ס'איז דא ווער ס'האלט שבת דארט זאגט ער ניין דאס איז נישט דא אבער ס'איז דא צוויי וואס זיי האלטן די עשרת הדיברות פרעגט ער ווער זאגט ער צוויי לייבן די פיגורינס די האלטן די עשרת הדיברות פארשטייסט וואס דא גייט פאר ס'איז א גרויל וואס דא איז פארגעגאנגען כ'ווייס נישט ווי די אייבערשטער קען עס ענק אמאל מוחל זיין. נאכדעם איז געווען דארטן איינער וואס האט געוואוינט מיט א גויטע, אויך ווייל מ'האט אים נישט געלערנט גארנישט, ער פלעגט אמאל גיין אין קליימער אין די מקווה, ער איז געווען א וואויל יונגעל, ביז איינער האט אים געכאפט ענד הי מעסד אפ היז לייף, איך ווייס ווער ס'איז געווען אויך, ווייל דעמאלטס האב איך נאך געדאווענט אין קליימער און איך בין אראפגעגאנגען, איך פלעג גיין אזוי, קיינער האט נישט געוואוסט, איך פלעג גיין אזוי, ווען עטץ האט געזאגט נשמת כל חי, איך האב נישט געדארפט זאגן נשמת, איך האב נישט געוואלט זאגן נשמת, איך פלעג אראפגיין אין די מקווה, ווייל כ'האב געבעטן אים שייגעץ, טאמער דעם ארור חם דעם שייגעץ חזקי' ראזענבערג שפאר צו די די מקווה מען הייבט אן מען זאגט קדיש פאר ווייס ווי די ווילסט גראד פון אנפאנג דאווענען צו צו לאמיר זאגן פאר הודי די מקווה מוז זיין צוגעשפארט ס'איז דאך שבת אינדערפרי און איך האב געשריגן וואס גייט א בחור אין מקווה שבת אינדערפרי מילא דער אינגערמאן האט א ווייב האט ער געדארפט מיט איר וואוינען ביינאכט איז ער א בעל קרי דארף ער גיין אין כ'פארשטיי עס זייער גוט, כ'האב נישט קיין טענות צו דעם, אבער וואס גייט די א בחור וואס ער איז געגאנגען בסך הכל נעכטן אין מקווה און איז געזעסן דארט פיר שעה און ברוך מרדכי האט אים אריינגעשטופט אין די מחילה און האט אים אנגעכאפט דעם פיפיק און ער האט געזאגט כ'האב געכאפט א גוטן העכט אין די האנט, אקעי, דארף ער גיין שבת אינדערפרי נאכאמאל? פארוואס גייט ער נאכאמאל שבת אינדערפרי? פארוואס דארף ער גיין נאכאמאל אינדערפרי אין מקווה שבת? קוקן נאך הסתכלות אסורות? ס'איז אנבעליוועבל, מ'האט אזוי נישט געהאט קיין חינוך, די ווידיא פון ר' ניסן גאון איז זייער ערליך, סאנשער און סארטו איט ארטי ווען סאנשער און סארטי איט ארטו א משוגענע וועלט געווען כ'וועל נאכאמאל זאגן יעדע פרוי די גאנצע ראש השנה האט נישט געהאט קיין שום ווערט אויב דאס איז שטערן וואס איך זאג דיר יעצט א בחור טאר אין קיין מקווה נישט גיין און א יונגל אוודאי ואוודאי נישט און דיין מאן טאר אויך נישט גיין וויאזוי האט רבי שייעלע קערעסטירער געזאגט ס'דא רברביא ס'דא גרויסע רעבעס. זעריא, ס'דא קליינע רעבעס, זעריא, ס'דא מיטלגאטונגע רעבעס, און טפלא, ס'דא קליינע רעבעס, זאגט ער, און שייע איז אויך א רעבע, אזוי פלעגט ער זאגן, פארשטייסט? דיין מאן האט אויך נישט וואס צו גיין אין מקווה, דו דארפסט וויסן אז ער גייט דארטן און ער זינדיגט און מ'שטופט זיך אריין אין אים, ווען ער קומט אהיים צו דיר ביינאכט איז שוין ארויסגעקומען די זאמען פון אים, ער ברויכט דיך שוין נישט, ער האט דיך שוין נישט אינזין, ער האט שוין נישט מיט דיר גארנישט, און דאס זאלסטו דיך אויסלערנען. ס'דא מענטשן וואס זיי האבן איין מין סעקס, דאס האבן זיי ליב, אדער א זכר אדער א נקבה, וואטעווער איט שוד בי, ס'דא וואס זענען נישט טשוזי, ער קען פארדייען א זכר, ער קען פארדייען א נקבה, ער קען פארדייען א אינגל וואס שטופט זיך אריין אין אים, און ממילא דארפסטו אבאכט געבן אויף דיין מאן אויך. איך וויל דיר זאגן, זאלסט נישט מיינען אז ווייל ער האט שוין א ווייב איז ער שוין אימיון פון זנות, טייטש מיט אנדערע ווערטער, וואס דו מיינסט צו זאגן איז אז די גאנצע וואס די תורה האט גע'אסר'ט די עריות איז געווען נאר פאר א בחור, אז ער האט שוין א. ווייב דארף ער דאך נישט. איז וועל איך דיך פרעגן א שאלה. ווען מ'האט געלעבט אין די צייט, אין די תורה, האט א מאן געקענט האבן וויפיל ווייבער ער האט געוואלט, נישט וויפיל, ביז פיר האט ער געקענט זיכער האבן. איז וועל איך דיך פרעגן א שאלה. איז לאמיר פארשטיין, ער האט חתונה געהאט, ער האט א שיין ווייבעל אינדערהיים, שוין אנגעשמירט לכבוד שבת, מיט קאלאן, מיט פערפיום, זי האט זיך שוין געמאכט די פעישעל, אלעס, שי לוקס ביוטיפול. ס'אבער נישט גענוג. זאגט די תורה, ווייסטו וואס, ביז פיר בין איך דיר מתיר. און פארוואס פיר? ווייל ער זאל קענען יעדן געבן כאטש איין מאל א וואך, תשמיש. אבער אז מען האט איין ווייב דארף מען נישט מער, אזא ס'איז נישטא, ס'איז אויסגעשלאסן אז ס'איז נישט אמת. יעצט זאלסטו געדענקען איין זאך, אין די צייט פון תנ"ך פון חומש איז געווען פאר מיני חתונה געהאט, ס'איז געווען וואס האבן חתונה געהאט צו מאכן בעיביס, אבער דעמאלטס ווערט די פרוי מיד ווייל זי הייבט אן צו ווערן, ווייסט איר, זי ווערט אנגעשוואלן און דאס און יענץ, און נאכדעם ווען ס'גייט צוריק צום ארידזשינעל טעיקס טיים, איז ממילא כדי ס'זאל נישט אפשוואכן איר שיינקייט, איז געווען ספעשל פרויען וואס זענען געווען געמאכט נאר פאר סעקס, דעטס אלל, זי גייט נישט האבן קיין קינדער, זי האט געמאכט אירע פאטענטן, אין די צייט פון אמאל איז נאך נישט געווען די אלע פאטענטן פון דאקטערעט, אבער איין זאך איז שוין געווען, א כוס של עיקרין דאס איז שוין געווען גראד, ווייל אפצושטעלן סעקס קען קיינער נישט, האט דער אייבערשטער אריין געגעבן אין מחשבה פון די מענטשן וויאזוי מען שטעלט דאס אפ, איז למ.

עניוועי, איז למעשה דארף מען זייער זייער שטארק וואטשן אויפן אייגענעם מאן. כ'וויל אייך זאגן, איך האב שוין מודיע געווען פאר זייער אסאך פרויען אז דער מאן איז א שייגעץ, א מנוול, א חזיר, איך זאל אים וואטשן, און ס'האט זיך אויסגעלאזט אזוי. אויב דער יונגערמאן האט גראד געזאגט פאר די פרוי, ליסן איים סארי, יעס, איך בין דורכגעפאלן, דעמאלטס האט מען זיך איבערגעבעטן, מען האט געמאכט שלום, און ס'איז געפארן א בוי. טאמער האט זי אים נישט געוואלט מוחל זיין, שי פעלט דעט שי איז פולינג אין מיט א חזיר.

א גוי'איש קינד, וואס ער זאל טון, צו ער זאל מגייר זיין צו נישט, זאג איך אים, לאמיך דיר עפעס זאגן, דאס איז אזא זאך וואס האט נישט מיט מיר, און אפ נעם א גדול הדור זאל מען דעם פסק'ען, ס'איז דא א סברא אז ס'איז בעסער אז ער בלייבט א גוי, ווייל אז ער בלייבט א גוי קען ער נישט טון קיין עבירות, ער קען נישט זינדיגן, איך מיין זינדיגן וואס ביי א איד הייסט א זינד, און טאמער מאכסט אים פאר א איד און עס וועט נאכדעם ארויסגיין לתרבות רעה וועט זיין נאך ארגער, און נאכדעם דארף מען וויסן צו ער וויל זיך מגייר זיין צו נאר ווייל דו ווילסט, קען זיין אז דער וויל אפילו נישט.

נײַנציק פראצענט וואקן דעמאלטס אוועק אז זיי האבן גאר געמיינט א גארנישט אז מ'וועט מאכן א עקסטערע א בעט. לאז אפ מיט די שטותים, פרייוועט זיצט מיט א פרוי א גאנצע נאכט און די טוסט גארנישט. מיר האט אמאל א דאקטער געזאגט, איך האב גערעדט צו אים וועגן הלכות נידה, איך האב געוואלט פונקטליך וויסן אין ענגליש וויאזוי יעדע זאך הייסט, בקיצור נאכדעם איך האב אפגערעדט מיטן אלעס קעט ער מיר אזוי זאגט, טעל מי ראביי דו יו טינק איים קרעיזי? זאג איך אים נאו, יור א דאקטער.

דער ליובאוויטשער רבי האט געהאלטן אז מ'זאל זען די חברה מקרב צו זיין, און זאל זיך מגייר זיין, אזוי כאטש דער טאטע וואס האט אנגעמאכט דעם גוי וועט כאטש קענען האבן אן עליה, זיין נשמה, איז דער ליובאוויטשער רבי האט געהאלטן מען זאל עס טון, ער האט געזאגט ס'איז א ענין פון העלאת ניצוצות, אונזערע רבנים ווייסטעך זיי קענען דאך גארנישט, זענען נישט ווערט א דיים, זיי קענען גארנישט. איז למעשה איז האב איך יענעם געזאגט די דאס איז זייער א שווערע שאלה ווייל אז איינער איז זיך מגייר לשם אישות לשם ממון דארף מען וויסן צו ער איז זיך מגייר ווייל ער גייט צו באקריגן פון דיר אפאר טאלער און סאיז דא אסאך זאכן דא אינוואלווד נישט אזוי גרינג די שאלה עניוועי איז דאס איז וואס דא איז געשעהן מען האט אנגעכאפט און מען האט אזויפיל מענטשן ארויסגעווארפן זאגט מיר איינער ניין דאס איז געווען אמאל מען האט נישט פארשטאנען היינט פארשטייט מען זאג איך אים די פערד וואס דו ביסט, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן. פארוואס? ווייל ס'האט געשטערט זייערע פוילע שיטה. ווייל איך האב נישט געהאלטן נישט פון מיילעך אינזל שטערן לבנה, און נישט פון די אלע שקצים וואס האבן זיך געדרייט ארום ביים רבי'ן, אפילו ביי די רעבעצן אויך נישט. נישט געהאלטן פון איר גארנישט. איז במילא האט מען גענומען מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון שול. איך וויל דיר דערציילן א מעשה. ס'איז דא א איד א גרויסער עושר ביי אונז, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען. בקיצור, ער האט געהאט, ס'איז געווען אפן זיין וועדינג האל, איז געווען אפן שבת אויך. פאר גוים האט מען אנגעהויבן צו פארפירן ווייל די שכנים האבן געזאגט ס'דרייען זיך דארטן גוים מיט גויטעס סאיז סאיז נישט פאר די קינדער אויך נישט קיצור ער געווען אפן שבת איין טאג האט אים קהל יטב לב גערופן און געזאגט הער אויס אזוי ווי די האסט אפן אום שבת און אונז וויל מיר דאס נישט וויל מיר דיר געבן א ווארענונג אז אויב ס'וועט ווייטער בלייבן אפן שבת וועט מען ארויס געבן א צעטל אז ער צו אונז דרײַ חדשים טארט ער נישט קומען דאווענען אין ביהמ"ד. ש. שוין, ויפתח השם את פיו, און ס'זאגט דער איד אזוי, הער מיך אויס, איך וויל אינגאנצן נישט קומען אין בית מדרש, שבת אינדערפרי וויל איך שלאפן כאטש דריי פיר שעה אריין ביז מיטאג, נאר וואס, כ'האב א ווייב, כ'האב קינדער, כ'האב אייניקלעך, און זיי וועלן אנהייבן פארוואס גייט נישט די זיידע אין שול, איז ממילא מוז איך מיך ברעכן און איך מוז לויפן אין שול, אבער אויב דו געסט א צעטל אז כ'טאר נישט קומען דריי חדשים, וויל איך בעטן מאך דאס צעטל כאטש דריי יאר, וואס טוסטו יענעם אפ אז דו לאזט אים נישט קומען צו דיר אין שול, און דאס האב איך געשריגן דא די גאנצע צייט. דו האסט א פראבלעם אז איך האב א האטליין, און וואס טוסטו מיט דעם האטליין? דו זאגסט אז איך טאר נישט קומען אין שול, יא פיין, ווען איך מאך דעם האטליין אין שול, און איך נוץ דיינע ספרים, און איך קוק נאך איבעראל א מראה מקום, ס'אבער נישט אזוי איך מאך עס אין די גאס, קענסט הערן די גאנצע צייט דא פייפן דארט פייפן, הערסט? געפייפעכטס, איך דארף נישט האבן דיין שול, איך קען עס מאכן אין די גאס קען איך עס מאכן, איך האב גארנישט קיין פראבלעם מיט ענק, און ממילא אז איך האב נישט קיין שום פראבלעם מיט ענק, איז וואס האסטו אויפגעטון אז האסט מיך ארויסגעשטעלט, וואס האסטו אויפגעטון? בהמות וואס איר זענט, דאס איז געווען סאטמאר רב'ס שיטה, ציונים מיט שרייען ימח שמו, ער לאכט פון דיר, ער זאגט שריי וויפיל דו קענסט. ער האט עפעס א פראבלעם, דו שרייסט אים נאך, און ווער ביסטו, ווער איז ביי זיי סאטמאר רב געווען, נישט קיין קיין גרויסע נאמבער, די עדה האט אים נישט געוואלט נעמען צו זיין רב פון ירושלים, סאו וואס, הו אר יו סעלינג, וואט אר יו סעלינג, ממילא זענט עטס דורך געפאלן, ווייל דאס ווערט אנגערופן אז דער עונש איז נישט לויטן זינד, פארשטייסט, איך לאך מיך אויס פון אים, סאו דאס איז עס, די עונש איז נישט גארנישט מיט די עבירה, ס'איז צוויי וועלטן, און דאס איז ענקער פאר.

פאר חזירים זאלן לערנען מיט די מיידלעך, שלמה הערצאג, די אלע שקצים, זאלן נאכלויפן די מיידלעך, זיי שלעפן די האר, S&M ספענקינג, דאס איז וואס דאס הייסט אז מען שלעפט די האר פאר א מיידל, דאס איז א סעקשועל ביהעיוויער, שדנט בי, קיינער האט נישט געזאגט קיין ווארט, יעדער האט מורא געהאט פארן שכן, איך האב ענק אלע געזאגט יו נאו וואט, גייטס אלע אין דר'ערד, איך האב נישט קיין מורא, וואס וועסטו מיר טון, איך וועל נישט האבן ווי צו דאווענען, איך וועל דיר זאגן אזוי ווי יענער איד האט געזאגט, עטס האטס אים געוואלט געבן דריי חדשים, זאגט ער געטס מיר דריי יאר. פארשטייסט? יא, אבער חזקל טייטלבוים האט ווי צו דאווענען און וואו ער האט ווי צו בלאזן שופר אויך. און ער לערנט פאר הלכות נידה אויך דער חזר. פוי פוי. און ער האט בועל געווען זיין שוועגערין. ער האט נישט געקוקט אויף איר, ער האט איר בועל געווען. זי האט מודה געווען ביי די דין תורה. אז זי האט געטענה'ט ס'איז געווען בכפייה. ער האט זי אראפגעווארפן אויפן בעט און ער האט אריינגעשטופט. און זיין כלי איז א גרויסע כלי. און זי האט נישט געקענט גארנישט טון. און וקיבלו בית דין דבריהם אז ס'איז געווען באונס ממילא מעג זי צוריקגיין צו איר מאן. א מזל ס'איז נישט געווען דער אנדערע שוואגער זישע, ווייל זישע כץ, ווען זישע כצ'ס ווייב וואלט געווען א וויקטעם וואלט ער נישט געטארט צוריקגיין, ווייל ביי כהן איז אפילו באונס אויך, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, און יעדער איז דא געווארן א חכם מיט א צוצעלייגער, און אזוי האט אויסגעזען אונזער חינוך און אזוי זעט עס נאך יעצט אויס, היינט שוין אביסל בעסער, ס'איז געווען דא ערב יום טוב, ערב שבת. איז געווען א גרויסער בחור, א דרייסיג יעריגער בחור האט זיך אריינגעשטופט מיט א בחור'ל אין שאוער דא אין קליימער, און דער בחור האט אנגעהויבן אזאלכע קולות צו מאכן אז די גאנצע שול איז אראפגעקומען מיט טלית און תפילין, כ'האב געמיינט איינער האט זיך דערטראנקען, זאגט מען ניין ס'גארנישט א חזן האט געוואלט טאטשן א בחור'ל, מ'האט אים אריינגעווארפן די וועש אין די מקווה, און מ'האט אים ארויסגעווארפן מיט די וועש אין נאקעטערהייט, מ'האט געזאגט אז מער קיינמאל נישט צוריק קומען דא, דאס האט נישט געקענט געטון ווערן מיט פופציג יאר צוריק זאל נישט זיין אזוינפיל נושרים, עניוועי, כ'האב געהאט א מורא'דיגן פארשטערטן ראש השנה, ווייל באמת איך אליינס. האב נישט געגלייבט ווי ווייט מען האלט, כ'האב געמאכט א חשבון פֿינף פראצענט זעט מען האלט אזוי אין דער ערד, כ'האב אויך געהאלטן אין איין זאגן וועגן די מקווה'ס אז מען זאל מזרז זיין און זען אז די פרויען זאלן קענען גיין אין מקווה'ס, צוויי פרויען האבן מיך שוין אפגעקאלט, ס'איז ערשט גאנצע צוויי טעג נאך ראש השנה, רייט? א גרויסן שכוח הרב ראזענבערג, כ'האב הנאה אז איר גערעדט דערפון, ס'האט מיר געגעבן פאוער איך זאל זאגן מיין מאן ליסן עד כאן האבמיר געוואוינט אן א מקווה יעצט גיימיר וואוינען מיט א מקווה, און אז ער וועט זאגן אז איך וויל נישט וועל איך אים זאגן אז גיי דיר זוך דיר אן אנדערע. א אידישע טאכטער איז זייער א גוטע זאך, די גאנצע וואס דער אייבערשטער האט באשאפן פרויען אויף די וועלט איז ס'זאל זיין אידישע ווייבלעך, ווייל ער האט געוואוסט נאר זיי וועלן מאכן די מענער זאלן האלטן די תורה, דאס האט ער געוואוסט, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, פאר בית יעקב וויל איך אן עקסטרע אמירה רכה, א ווייעכע רייד, און דאס איז דא יעצט געשען, האט זי געזאגט איר מאן, דו ווילסט נישט, איך וויל צו אלעם מסכים זיין, איך גיי מער נישט וואוינען אלס נדה, דו ווילסט, געב מיר א גט און גיי געזונטערהייט, זאגט ער, ניין, יעצט האמער א שטוב מיט קינדער, פארוואס זאל איך.

ס'איז זייער שווערע צייטן, איך זאג אייך דעם אמת, כ'האב ממש כ'האב נישט קיין צייט אפילו אריינצוקוקן אין א אידיש ספר, כ'פלעג נאכזאגן וואס כ'האב געזאגט דארטן וואו איך דאוון אין די שול, און ס'איז געזאגט אז יעדער זאל עס פארשטיין, כ'פלעג נאכזאגן אביסל, דעם וואס דא גייט פאר. יעצט, ס'שטייט אין מדרש רבה, קאפיטל פ ה, פסוק א', און רשי ברענגט עס אויך צו, נאכדעם וואס מ'האט פארקויפט יוסף'ן, איז ראובן איז געווען ביזי מיט זיין זאק און מיט זיין תענית, יעקב איז געווען ביזי מיט זיין זאק און זיין תענית, די ברידער זענען געווען ביזי צו קוקן דעם צער און די ווייטאג וואס זיי האבן גורם געווען פאר זייער טאטן, איז געקומען יהודה און ער האט געזאגט ניין, פון דעם אלעם וועט מען נישט האבן גארנישט, איך לאז אלעס איבער און איך גיי זוכן א פרוי, איך וויל חתונה האבן, איך האב געהארגעט א קינד, איך וויל מאכן נאך א קינד, און ביי די מעשה וואס יהודה האט געטון איז דער אייבערשטער האט נושא חן געווען פאר אזא מעשה, און די גמרא זאגט, אז דער אייבערשטער האט דעמאלטס באשאפן דעם אורו של משיח. נו, דארף מען דאך פארשטיין, אורו של משיח, אין אזא שמוציגן זמן וואס מ'האט געטון דאס ארגסטע, מ'האט געהארגעט א ברודער, דעם טאטן, געהארגעט, נישט געהארגעט, אבער מ'האט אים אינגאנצן, ווי מ'זאגט, צוגרונד געלייגט, די תירוץ איז איין זאך, אז ווען א מענטש איז דערביטערט און ער זעט ח"ו נישט קיין וועג ארויס, דעטס די ענד, די ענד אף די ליין איז היער, יו שוד נאו, דעמאלטס הייבט זיך ערשט אן די ליין, דו כאפסט נאכנישט, און ממילא, יהודה איז געווען מלכות. האט ער געזאגט נאנאנאנאנא אט די ענד אוו די ליין איז ווען מ'לייגט אריין א מענטש אין קבר, ביז דעמאלטס קען מען נאך אנהייבן ווען מ'זאל זיך נישט מייאש זיין, יעדער איז דורך געגאנגען א ביטער יאר, אזא יאר איך מיין כלל ישראל געדענקט מען נישט אזא יאר, כ'געדענק ווי מיין פאטער פלעגט פארציילן פונעם לאגער, לאגער, שמאגער, ס'האט מיך נישט אינטערעסירט. ס'איז נישט דא קיינער וואס האט נישט אין זיין משפחה וואס האט נישט געהאט א טאטאל לאס, נישטא אזאנס. עניוועי. וואס איך וויל ענק זאגן איז איז אזוי ווען יעקב אבינו איז ארויס געגאנגען פון חרן צו טרעפן זיין זיווג ער האט מיט גענומען גוטע שטיינער מיט אלע פיינע זאכן און אליפז לויפט אים נאך זאגט ער אים איך זאל דיך הרג'נען ווייל טאטע האט געהייסן זאל דיך הרג'נען זאגט ער הער אויס לאמיך דיר עפעס זאגן ביזט דאך מיין א משפחה איך וויל דיר זאגן הרג'ן מיך נישט ווייל מיט דעם וואס די גייסט מיך הרג'נען וועט נישט בלייבן פון מיר גארנישט איך מאך מיט דיר א געשעפט א ארעם מאן איז חשוב אזוי ווי א מת נעם צו דאס גאנצע געלט וואס דו האסט, וואס איך האב, איך געב דיר אלעס, און א גוטן טאג, צו זאגן דעם טאטן האסט מיך גע'הרג'עט. נאר מיט שמחה קען מען ארויסקריכן פון אלע צרות. דער צווייטער מאל דער הייליגער אפטער רב איז אריינגעזינקען מיט זיין וואגן אין א דיטש, און מען האט אלעס פרובירט עס ארויסצונעמען דעם פערד, די וואגן, ס'איז נישט געגאנגען. האט דער אפטער רב אנגעהויבן מתפלל צו זיין, זאגט ער, רבונו של עולם, איך ווייס דאך פארוואס דו האסט געמאכט איך זאל אריינזינקען דא, ווייל דו ווילסט איך זאל תשובה טון, איך בין מסכים, אבער איין זאך, נישט אין אזא מין דיטש. שוין מיט מאראסט, לאז מיך ארויס און דא וועסטו זעהן אז כ'וועל זיין א ערליכער מענטש. זאגט מען, דער אמרי חיים פלעגט דערציילן די מעשה פלעגט ער וויינען, זאגט ער ביים אייבערשטן אז טאמער מען לאזט טרערן פון שמחה איז עס ביי אים גרעסער ווי אלע תעניתים וואס איז דא. עניוועי, אין דעם טייטשט מען אויך אין תהילים, האמנתי כי אדבר אני עניתי מאוד, ס'איז א פסוק אין תהילים קט"ז פסוק י', אז א מענטש דארף גלייבן אז ס'וועט נאך קומען אמאל גוטע צייטן ווען כ'וועל דאס קענען פארציילן מיט פריידן. אז איך בין אמאל געווען אין א גרויסע דילעמע און אין א גרויסן פחד דעמאלטס, אז א מענטש טוט דאס איז ביים אייבערשטן מורא'דיג חשוב, אזוי ברענגט ספר תורת אבות ברענגט דעם טייטש, עניוועי למעשה איז ער געגאנגען זוכן זיין זיווג יעקב אבינו, שוין מען האט אים צו גענומען דאס גאנצע פארמעגן, יעצט אז מען גיט זיך א קלער, יעקב אבינו האט דאך מיט געמאכט, ער איז געזעסן פערצן יאר אין שם ועבר, און ער האט געהאט גזירה מיט אלעם, יעצט לאמיר זעהן וויאזוי דער אייבישטער האט געפירט יעקב אבינו'ס וועלט, וואס וואלט דען געווען ווען אליפז לויפט אים נישט נאך און ער האט דאס געלט וואס ער האט מיטגענומען פון זיין טאטענ'ס הויז און ער קומט אן צו לבנ'ן, ער קומט אן פונקט אזוי ווי אליעזר עבד אברהם איז אנגעקומען, אלץ אן עושר, ער האט נאז בענדס און די בענדס מיט יענע בענדס, וואלט געווען א מציאות אז לבן וואלט אים אויסגעפאפט מיט לאה'ן? קיינמאל נישט! ביזט דאך א גרויסער רשע, וואס מאכסטו מיך משוגע? גיבסט מיר לאה'ן? איך וויל דאך רחל, איך ווייס וועם איך וויל. יעצט ווען דאס געשעהט ווען אזוי, וואלט קיינמאל נישט געווען קיין משה רבינו, קיין אהרן הכהן, קיין דוד המלך, און די אלע וואלטן נישט געבוירן געווארן, פארוואס? ווייל רחל איז דאך געווען אן עקרה, איז במילא האט ער געמוזט חתונה האבן מיט לאה, און כדי ער זאל נישט כאפן וויאזוי דער אייבישטער באהאלט אלעס, האט עס אויסגעזען אז כאילו מען האט אים פארפאפט, און א גאנצע מעשה, גארנישט פארפאפט, דער אייבישטער איז דארט געשטאנען, דער אייבישטער האט געטון די אלע זאכן, בקיצור איז ער געגאנגען און האט חתונה געהאט, לאה נאכדעם האט ער גענומען רחל אויך, ער האט געארבעט נאך זיבן יאר, און שטעל דיר פאר, ער האט געוואוסט מיט וועם ער האנדלט, ער האט געוואוסט ווער זיין פעטער איז, איז רש"י מסביר, ער האט אים געזאגט. געזאגט, איך וויל האבן רחל, איך ארבעט יעצט נאך זיבן יאר, איך וויל האבן רחל בתך הקטנה. זאגט רש"י, עס וויל נישט ברענגען אן אנדערע רחל פון די גאס, איך וויל דיין טאכטער. אפשר עסטו עס אויפטוישן מיט אן אנדערע און עס זאגן אן אנדערע נאמען זאגט ער ניין די די קלענערע וויל איך האבן. און און די גאנצע זאך יעקב אבינו זיינע מחשבות זענען געגאנגען אז ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מען געבט זיך אן עצה מיט פעטער לבן, ביז ער האט געזאגט פאר רחל כ'האב דיר צו זאגן א סוד, איך גיי דיר זאגן סימנים. און נאר טאמער דו עסט וויסן דעי סימנים אונטער די חופה וועל איך וויסן אז דו ביסט טאקע רחל. נו, ס'איז דאך שטייט דאך אין פסוק אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם, ויהי בבוקר והנה היא לאה, בינגאו, פעטער לבן האט אים אריינגעפאפט. יעצט ווען ער האט עס געזען האט ער געדארפט אראפשפרינגען פון דאך, ממש פון דאך האט ער געדארפט אראפשפרינגען. ארבעטן ארבעט איך פאר רחל, און דא געט ער מיר די סחורה, לאה.

געהאט. זי האט דאך געטון עפעס א מורא'דיגע העלדישע זאך, זי האט איבערגעגעבן די סימנים פאר איר שוועסטער. ווען איז דאס געשען אז דער אייבערשטער האט געדענקט רחל? צום סוף ווען לאה האט שוין געהאט אלע קינדער מיט אלעם. ווען דו מיינסט ס'ענדיגט זיך שוין די הייוועי, דעמאלטס הייבט זיך הערשט אן די נייע הייוועי. דא האט אנגעהויבן הערשט ארויסצושפראצן גאנץ כלל ישראל. כהנים, לוויים, מיט אלעם איז שוין געווען. נאר. ס'איז נאך נישט געווען רחל מיט אירע הייליגע מעשים. יעצט לאמיר אונז קודם פארשטיין וואס ס'איז דא געשען. רחל איז געווען די עקרה, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט זיך אזוי געפירט, אבער ער האט געמאכט אז דער אייבערשטער האט געדענקט אז זי האט איבערגעגעבן די סימנים. יעצט, פארוואס האט דער אייבערשטער ערשט יעצט געדענקט? ביז יעצט האט דער אייבערשטער עס נישט געדענקט? דערווייל איז שוין געווען משה רבינו, ס'איז שוין געווען מלכות בית דוד, ס'איז שוין געווען שבטי קה, ס'איז שוין געווען יוסף הצדיק, משיח בן יוסף, דאס אלעס איז שוין געווען אויפגעשטעלט, יעצט האט זיך דער אייבערשטער דערמאנט צו געדענקען רחל, איז לכאורה ווייזט דאך עס אויס אז דא האט זי געטון עפעס אן עבירה אז דער אייבערשטער האט זי קודם נישט געדענקט און נאכדעם יא געדענקט. און וויל איך ענק זאגן, ס'ווערט געברענגט פון רב צדוק און פון אלע הייליגע ספרים, די אלע זאכן איז השגחה פונעם אייבערשטן, ס'האט נישט צו טון מיט עבירות. און זאגט ער אזוי, ווען יעקב, ווען לאה האט געטון די העלדישע זאך און זי האט איבער, ווען רחל האט געטון די העלדישע זאך זי האט איבערגעגעבן פאר די סימנים פאר איר שוועסטער, איז דא א פסוק והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, עס מיינט. פאר מען גייט טוען א מצוה זאגט דער בעל דבר דארפסט נישט טוען ס'איז נישט פאר דיר ס'איז פאר גרויסע צדיקים, נאכן דו האסט שוין געטוען זאגט דער בעל דבר ביסט משוגע דו האסט געטוען אזא זאך האסט איבערגעגעבן די סימנים דו האסט דאך געקענט זיין א לעידי דו האסט געהאט א זיווג איז ברענגען די ספרים דער מהר"ל ברענגט עס אויך כסדר טעסט דער אייבערשטער די מענטש אויף די עבירה צו אויף די מצוה וואס ער האט זיך מוסר נפש געווען צו ער האלט דערביי צו נישט, יעצט לאמיר זען וואס דא איז געשען מיט די לאה זי האט איבערגעגעבן די סימנים א לאנגע צייט צוריק. דערווייל האט שוין לאה געהאט זעקס שבטים, און יעצט דערמאנט זיך ערשט דער אייבערשטער, ער וועיט ע מינוט, זי האט דאך איבערגעגעבן די סימנים, און הער וואס איז געשען, ווען ראובן איז געגאנגען ברענגען די דודאים, מען עסט עס, עפעס אזא מין עסן וואס מיט דעם ווערט מען שוואנגער, ס'העלפט מען זאל שוואנגער ווערן, איז געקומען רחל צובראכן און האט געזאגט קען איך אויכעט אביסל, אבער ראובן איז נישט געווען א זון פון רחל, ער איז געווען א זון פון לאה, זאגט זי געב מיר אביסל פון די צוקערלעך. געט לאה א געשריי אויף איר המעט, ס'איז דיר דען נישט גענוג קחתך את אישי? דו האסט גענומען מיין מאן ולקחת גם את דודאי בני? דו האסט אויך, דו ווילסט יעצט אויך צונעמען די צוקערלעך פון מיין זון? וואס איז מיט דיר יעצט? לכאורה רחל האט געדארפט גארנישט טון נאר ענטפערן, וואס? לוק הו איז טאלקינג! איך האב צוגענומען דיין מאן? דו האסט דאך צוגענומען מיין מאן! איך האב דיר דאך געגעבן די סימנים! ווער האט דיך דא אריינגעברענגט אין דעם הויז? פון דעסטוועגן דאך האט זי געמאכט א שווייג, זי האט נישט געזאגט גארנישט. דעמאלט שטייט ויזכר אלקים את רחל, דער אייבישטער האט די גאנצע צייט געוואוסט, ער האט איר נאר אויספאבירט צו דו האסט עס געגעבן און ס'טוט דיר יעצט לייד, ווייל דעמאלט איז עס גארנישט ווערט, צו דו האלטסט נאך יעצט ביים העלפן דיין שוועסטער נאך די אלע צרות וואס דו גייסט דורך. און אזוי איז געווען די גאנצע צייט ווען רחל האט געלעבט מיט לאה, זי איז אהיימגעקומען מיט נאך א בעיבי און נאך א בעיבי און נאך א בעיבי און נאך א בעיבי, און רשי ברענגט. אין בראשית קפיטל ל פסוק ק ב אז רחל האט זיך געזארגט די גאנצע צייט אז אפשר וועט זי יעקב גט'ן ווייל זי ברענגט דאך אים נישט קיין קינדער און ממילא וועט זי נעבעך אריינפאלן צו עשו און דאס איז געווען איר זארג איז יעדעס מאל ווען לאה איז געווארן שוואנגער זי האט דעליווערט נאך א בעיבי האט זי אנגעהויבן נאכאמאל צו זארגן, קוק זעסט מיין שוועסטער, שי'ז דזשאסט גאוינג אלל דע וועי, דו קוק וואס איז מיט מיר, בקיצור באלד וועט שוין זיין די צוועלף שבטים ווען וועל איך אנקומען, נאך יעקב אבינו'ס גט, וועל איך אריינפאלן צו עשו הרשע. קומט אויס ווען א מענטש האט א נסיון און ער האלט זיך איין פון א געוואלדיגע נסיון, איט קיפס אן איריטעיטינג און איריטעיטינג און איריטעיטינג און דערמאנט זיך זאגן אה, כ'האב עס נישט געדארפט טון, איי דידענט איווען העוו טו דו איט, און יעדעס יאר איז געווארן נאך שטערקער די נסיון צו זי וועט חרטה האבן צו נישט. און ווען זי געט איר א זאג המעט קחתך את אישי, נאט ענאף דו האסט אוועק גענומען מיין מאן, און זי האט נישט געזאגט קיין ווארט, דעמאלטס האט דער אייבערשטער געזאגט יו פעסד די טעסט, די נסיון איז פאריבער, יו פעסד איט, שטייט ויזכר אלהים את רחל, יעצט האט ער זי געדענקט, ס'האט די גאנצע צייט געדענקט נאר ער האט זי אויסגעטרייט די גאנצע צייט. פארשטייט. יעצט, ס'איז דא א ספר עס הייסט תפארת שמשון, ס'איז פון רבי שמשון פינקוס, זייער א פיינער רעדנער געווען, נעבעך געהארגעט געווארן אין א קאר עקסידענט ערב פסח אפאר יאר צוריק, ער מיט זיין טאכטער, ברענגט ער אז ס'איז דא א מדרש איכה אז ירמי' הנביא האט איבערגעקערט אלע וועלטן ווען מ'האט געדארפט פארברענען דעם בית המקדש, חרוב מאכן, ער האט גערופן אברהם יצחק יעקב, האט זיי אויפגעוועקט פון זייער קבר פון די מערת המכפילה, און ער האט געזאגט פאר משה רבינו שטיי אויף פון דיין קבר קוק וואס דא גייט פאר, און יעדער איז געקומען האט געוויינט פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער האט קיינעם נישט אויסגעהערט ס'האט אים נישט אינטערעסירט, ביז ס'איז געקומען רחל און זי האט אנגעהויבן צו וויינען, אזוי ווי דער פסוק זאגט, קול ברמה נשמע, מען הערט אין הימל עפעס א געוויין ווערט, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, הא-הא-הא, פאר איר זאגט דער אייבערשטער, הער אויף צו וויינען, מנעי קולך מבכי, ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב. יעצט איז דאך אויך די זעלבע קשיא, וואס איז דער אייבערשטער געווען פונקט אירע תפילות האט ער אויסגעהערט? קיינעם'ס נישט, הערט ער נישט אויס נישט אברהם יצחק יעקב? פארוואס האט זי געפינען אזויפיל ליבשאפט ביי די אויגן פונעם אייבערשטן? איז קען מען זאגן.

יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א קלייניקייט, מען האט געליינט א הפטורה פון ראש השנה, וואס איז געווען די הפטורה פון ראש השנה? חנה, יעצט איך וויל ענק זאגן, עטס ווייסט נישט וואס דא ליגט אין די הפטורה, אין די הפטורה ליגט די גרעסטע סודות פון די בריאה, יעצט זייער אסאך זאכן לערן מיר אונז ארויס פון תפילת חנה, וויאזוי מען דארף בעטן דעם אייבערשטן און אזוי ווייטער, די גמרא מסכת ברכות דף ל"א עמוד ב' זאגט. פון יעדן ווארט פון חנה'ן פון איר תפילה לערנט מען ארויס תילי תילי של הלכות, די תפילה איז געווען געמאכט מען זאל אראפברענגען שמואל הנביא אויף די וועלט, יעצט עלי הכהן שטייט אין בית המקדש, ער שטייט גאר נאנט צו איר און ער זעהט ווי די ליפן שאקלען זיך און זי ריקט זיך נישט, אנשטאט צוצוגיין און פרעגן זאג, אנטשולדיגט, איר האט א פראבלעם? אפשר קען איך מתפלל זיין פאר אייך כ'בין דאך א נביא השם אין בית המקדש? זאגט זי ניין.

דף ל"א עמוד ב', זאגט די גמרא, דו ווייסט וואס זי האט אים געזאגט? רחמנא ליצלן וואס זי האט אים געזאגט? זי האט אים געזאגט, לא אדון אתה בדבר זה, דו האסט זיך נישט אריינמישן אין די זאך, ולא רוח הקודש שורה עליך, איך זע אז דו האסט נישט קיין רוח הקודש אויך נישט, ווייל עפטער אלל סעד ענד דאן, חנה איז געווען א נביאה, זי איז געווען איינע פון די זיבן נביאות, פארוואס? וויאזוי האט זי עס געזען? ווייל דו ביסט מיך חושד אז איך בין גאר שיכור. יעצט, פארוואס האט זי גערעדט מיט אזא חוצפה? וועט עטס אריינקוקן אין צל"ח, וועט עטס זעהן ער זאגט אז חנה איז געווען א נביאה, אזוי שטייט מסכת מגילה דף י"ד עמוד א', און זי האט געוויסט אז איר זון שמואל גייט עפענען א נייע תקופה ביי כלל ישראל. ס'איז געווען יהושע ס'איז געווען שופטים, און נאכדעם זענען געווען די נביאים מיט די מלכים, און זי האט געוויסט אז איר זון גייט אנהייבן די נייע זאך פון די תקופות פון די נביאים.

קומט זיך אים מיתה. פארוואס? פארוואס קומט זיך אים מיסה? ווייל ער האט דן געווען הלכה בפני רבו. ווען שמואל הנביא איז געווען א קליין קינד און ער האט זיך געהאלטן אין איין אויפוועקן ער איז געשלאפן אין בית המקדש ווייל זיין מאמע האט אים געזאגט כ'וועל אים ברענגען צום אייבערשטן, פון די צוויי יאר איז ער דארט געשלאפן, און אסאך מאל האט ער זיך אויפגעוועקט אינמיטן די נאכט און ער איז געלאפן פרעגן עלי הכהן דו האסט מיך גערופן? ווייל ער האט געהערט מ'זאגט שמואל, האט ער אים געענטפערט ניין איך האב דיך נישט גערופן. האט ער שוין אנגעהויבן צו זעהן דער עלי הכהן אז דאס איז נישט סתם א יונגל, דאס איז א יונגל וואס דער אייבערשטער רופט אים שוין, און ער איז נאך א קינד. יעצט, שמואל איז געווען א מורה הלכה בפני רבו, ווייל עס איז געווען דארטן א מדובר אז מען זאל גיין שעכטן עפעס א קרבן, האט עלי הכהן געזאגט מען דארף האבן א כהן, האט שמואל געזאגט מען דארף נישט, האט ער אים געפרעגט וואנעט ווייסטו אז מען דארף נישט, האט ער געזאגט ווייל ס'שטייט ושחט, און ביי נעמען די ערשטע עבודה וואס דאס איז געווען מקבל צו זיין די בלוט, נאר דארט מוז זיין א כהן, אבער אזוי כשר בזר אויך. עלי הכהן האט אים געוואלט דן זיין פאר א מורה הלכה בפני רבו, זאגסט מיר וואס צו טון, איך בין דאך דא אין בית המקדש, דער עלי הכהן איז געקומען זיין מאמע חנה און זי האט געזאגט ניין ניין ניין ניין כהן כהן זיץ רואיג, אל הנער הזה התפללתי, פאר דעם קינד האב איך געבעטן, ווייל איך האב געזען אין הימל אז ס'גייט זיך אנהייבן א נייע דרך, און די נייע דרך גייט זיין אז נאך עלי הכהן האט זיך אויפגעהערט שופטים יהושע שופטים, יעצט גייט זיך אנהייבן נביאים מיט מלכים. למעשה דוד המלך איז אויך געווען א נביא, אבער דוד המלך ווערט נישט אויסגערעכנט צווישן די נביאים, ווייל די גמרא זאגט אז דער וואס האט געזאגט נביאות אויף כלל ישראל, די ווערן אויסגערעכנט צווישן די נביאים, די אנדערע זענען געווען א נביא פאר זיך, און שמואל הנביא איז געווען באמת די הויפט און די הייליגסטע פון די אלע נביאים, ווייל דער אייבערשטער האט אים געשיקט צו זאלבן שאול המלך. און ווען שאול המלך וואלט ווען געפאלגט וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט, וואלט דעמאלטס געווען משיח, ווייל דאס איז געווען די ערשטע צייט וואס די אידן זענען שוין געווען אין ארץ ישראל, און דער אייבערשטער האט שוין געוואלט ברענגען משיח, האט ער געגעבן דריי מצוות, איינס איז אז מען זאל אויסהרג'ענען גאנץ עמלק, און נאכדעם אז מען זאל בויען א בית המקדש, און נאכדעם אז מען זאל שטעלן א קעניג ביי כלל ישראל, און דער אייבערשטער האט זיך שוין געוואלט באווייזן, אזוי ווי עס איז נאך נישט געווען נאך די צייט, אונז האמיר אויך געדארפט קומען אויף די וועלט, דער אייבערשטער וויל. אויך אונזערע הודו להשם קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו. און די סימן איז אז ער וויל אונז דא האבן ווייל ווען נישט וואלט מען נישט דא געווען. סא שטעל דיר פאר דער גרויסער הייליגער באשעפער פעלט אים אויס אז אונז אלע זאלמער זיין דא און יעדער זאל זאגן זיינע שבחים יעצט איז הלל מ'זאגט יעצט גאנץ הלל און דער אייבערשטער האט הנאה דערפון איז למעשה האט דאך דער אייבערשטער נישט געוואלט נאך ברענגען דעמאלטס די גאולה ווייל ס'האט דאך אויסגעפעלט אונז זאלמער אויך דא זיין. ס'איז געשען אזוי אז שאול המלך האט אביסל ארום געדרייט און ער האט געזאגט אלה הצאן מה חטאו און ס'האט עס ארויס געשטופט נאך אויף אפאר טויזענט יאר קוק אונז זיצן מיר נאך איינגעלייגט איז דאס האט חנה געזאגט פארן נביא איך האב געזען אין הימל ס'איז געווען א נביאה חנה געקומען נעבעך וויינען דארט קומט דער נביא זאגט דו שיכור גיי ארויס פון דא ליטל דיד הי נאו צו וועם ער האט גערעדט ער האט גערעדט צו א פרוי וואס האט געהאט א קינד ס'קינד איז געווען אזוי גרויס אזוי גרויס ווי משה ואהרן אינאיינעם. עטס קענטס ענק פארשטעלן? און דא האט זי געכאפט אזא פליק פונעם כהן דו שיכור'טע גיי ארויס פון דא wow וואט אן אינסאלט נאר וואס ס'ווערט געברענגט אין מהר"ל פון דעם זי האט געמוזט האבן אזא ירידה אז זי זאל קענען צוקומען צו אזא עליה און זי האט אויך פארשטאנען אז ס'נישט מעגליך אז נײַנצן יאר הערט זי דער אייבישטער נישט אויס און פלוצלינג יעצט האט ער זי אויסגעהערט נאר יעדער האט וויפיל ער דארף דורך גיין אסאך מאל דארף מען דורך גיין אסאך יארן.

ליתן לי בן אחד, קענסט מיר איין קינד נישט געבן? רבונו של עולם, קענסט דאך אלעס, געב מיר איין זון! אזוי זאגט די גמרא מסכת ברכות. בקיצור, זי איז אריינגעגאנגען אין א תפילה וואס דאס איז שוין געווען נישט נאר איך בעט, נאר בום, איך פארלאנג. זי האט גערעדט שטרענג, און זי האט געוואוסט אז מען רעדט אזוי צום אייבערשטן, טאמער מען איז נישט אינגאנצן ריין, איז כאפט מען עס צוריק אין פנים, טאר נישט רעדן מיט נישט דרך ארץ צום אייבערשטן. זי האט אבער געזאגט איך האב א זון וואס איך דארף אראפברענגען זי האט געזען אינעם וואגשאל אזוי שטייט אין נפש ספר נפש החיים אין שער ב' פרק י ב זי האט געזען בנבואה אז אויפן וואגשאל שטייט יעצט א קינד וואס ער איז אזוי גרויס ווי משה און אהרן אינאיינעם וויאזוי שטייט דארט אין פסוק? שטייט דארט אין פסוק משה ואהרן בכהניו. ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל השם והוא יענם, געווען אזוי גרויס ווי משה ואהרן, און זי האט געזעהן אויף די וואגשאל אז ס'שטייט דארטן און מ'גייט כאפן וועלעכע פרוי וועט זיין די ערליכסטע און זי גייט דאס באקומען און אראפברענגען, און זי האט געוואוסט אז די גאנצע ניינצן יאר וואס דער אייבישטער האט איר נישט געגעבן קיין קינד, איז געווען צייט צו זעהן צו זי וועט זיך פארלאזן ווייטער אויפן אייבישטן צו זי וועט זיך אפלאזן, און זי האט געוואוסט אז זי גייט אראפברענגען א נשמה וואס איז אזוי גרויס ווי משה ואהרן, און זי האט נאך געזעהן אז מ'טוט זי נאך גאר באשולדיגן אז זי איז גאר א שיכור'טע אויך.

ווערט געברענגט דארטן אז מיט דעם האט זי אים געוואלט איבערבעטן, וועגן דעם האט זי צוויי מאל איבערגעזאגט, ווייל זי האט אים געוואלט איבערבעטן פארוואס זי האט אים געזאגט אזוי ביטערליך לא אדון אתה בדבר זה, דו דו קענסט נישט משפט'ן די זאך ווייל דו ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, און דאס דארף יעדער וויסן, ווען דו מיינסט איטס די ענד, איטס נאט גאוינג עני פורדער. ס'איז שוין די ראוד ענדיגט זיך שוין, דעמאלטס הייבט זיך ערשט אן די זאך. דעמאלטס הייבט זיך דיר ערשט אן די גאנצע זאך. דא ליגט א סוד און אויב דו קענסט עס דורכשווימען וועסטו מצליח זיין. נח האט נישט זוכה געווען ביז פינף הונדערט יאר ער זאל האבן קינדער. עטס קענטס זיך פארשטעלן ווי ווייט דאס האט אים וויי געטון? ער האט דאך געמיינט ער האלט עס נישט אויס. נאר וואס, דער אייבישטער האט עס אזוי געמאכט. וויבאלד נח האט דאך געדארפט אראפברענגען די דריי קינדער, און די דריי קינדער האבן דאך נאכדעם געפירט די וועלט נאכן מבול. יעצט ווען זיי וואלטן געווען עלטער וואלטן זיי געווען א בר עונשין וואלטן זיי נישט געקענט מציל זיין דעם דור כדי אז עס זאל נישט זיין א בר עונשין ביז די צוואנציג איז מען דאך נישט קיין בר עונשין כדי עס זאל נישט זיין קיין בר עונשין ביז ס'איז געקומען דער מבול און ממילא זענען זיי נישט געהארגעט געווארן. על כל פנים יעצט לעבן מיר אויך אין זייער הויעכע צייט. אין צייט פון בית המקדש, כ'מיין עס דארף שוין געבויט ווערן, משיח דארף שוין קומען, די אלע יסורים זענען געמאכט אז מען זאל צואיילן די גאולה, און ווער ס'איז זוכה צו לעבן אין די צייטן האט א עקסטערע זכי', אזוי שטייט אין דניאל אין תנך, אשרי וואויל איז ווער ס'קומט אן צו די צייט, און. אונז דארפן רבותי זיך אביסל צו שטארקן, די עיקר בין אדם לחבירו איז דאס א זאך וואס קיין שום רב קען נישט רעדן פון ווייל זיי זענען אלע ביטערליך פארכאפט און מ'דארף אנהייבן צו טראכטן פון א חבר און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער אם ירצה השם אויסלייזן. עס מאכט זיך אמאל אז איך זאג זאכן און מענטשן פארגעסן, איך ווייס מ'האט מיר אויך געזאגט אסאך וואס כ'האב פארגעסן, ווען איך בין געבוירן געווארן האט מען מיך באשוואוירן תהי צדיק ואל תהא רשע, ס'איז אויך פארגעסן, וואס קען איך טון? אויף דעם האט דער אייבערשטער געמאכט ראש השנה מיט יום כיפור מיט תשובה מיט די גאנצע ניין יאר. איז וויל איך ענק זאגן, כ'האב ענק שוין געזאגט דאס, איך זאג עס יעדעס יאר איבער, און איך וויל אז דער עולם זאל עס דערהערן. יעדער איינער האט אדער א זיידן, אדער אן עלטער זיידן, אדער א חבר, און ס'קומט יעצט סוכה, זאגן זיי, איך וויל נישט שלאפן אין די סוכה אליינס, כ'האב מורא פאר א גוי, כ'האב מורא פאר דעם, פאר יענעם. וויל איך ענק זאגן, אלעס וואס מ'זאגט ענק איז פול אוו שיט. ער האט נישט קיין מורא. ער ווייסט אז דו האסט צווישן די צוויי פיס האסטו צוויי באלס און א פיפיק, און ביינאכט קען מען זיך ארויפווארפן אויף יענעמ'ס בעט קיינער ווייסט אפילו נישט, און אדער ווען מען כאפט זיך אז מען רייבט יענעם אויס, יענער פרעגט העי וואס איז דאס, זאגט ער ס'גארנישט, אה לאז אזוי. יעדעס יאר ביז כ'האב אנגעהויבן צו רעדן פון דעם פלעג איך האבן קאמפלעינטס, די קאמפלעינטס זענען געווען איך בין געגאנגען שלאפן צו א איד און דער איד האט מיך געמאכט פאר עשרות ונרבך, פיין פיין, איז וויל איך ענק בעטן רבותי, ס'איז נישט קיין מצוה צו שלאפן אין די סוכה ווען דער איד זאגט ער האט מורא, האט מורא זאל ער שלאפן אינדערהיים. און דו זאלסט זיכער נישט גיין זיין זיין פארטנער, ווייל ער האט נישט קיין מורא, ער האט יעצט א געלעגנהייט אז ער קען דיך ארייננעמען אין שטוב און קיינער וועט נישט פארשטיין אז דאס איז זנות, און ממילא וועט ער גוט פארן. איז וויל איך ענק בעטן רבותי, דאונט גאו טו סליפ, ס'לא מיבעיא צו א חבר טאר מען נישט גיין שלאפן ווייל דו ווייסט דאך נישט ווער ער איז, נאר צו דיין אייגענעם טאטן, צו דיין אייגענעם שווער, זאלסטו אים זאגן רבי איד איך זוך מיר נישט קיין צרות, לעט אים געט די הינט ענד די איידיע דעט יו סוספעקט. גיי נישט שלאפן צו קיינעם, עסן דארף מען אויך נישט גיין, קיינער דארף נישט אריינלאזן א פרעמדן, אפילו א משפחה, אינסעסט, נאר צו גיין שלאפן, דאונט איווען טינק עבאוט איט, און איך זאג דאס אן יעדעס יאר ווייל איך האלט ס'איז וויכטיג, און מענטשן קאלן מיך אפ כ'האב אייך געפאלגט איך בין נישט געגאנגען, און אסאך קאלן אפ כ'האב אייך נישט געפאלגט און איך בין יא געגאנגען, און ס'טוט מיר לייד. ווייל ס'איז געווען אן אינצידענט צווישן אונז, ס'קען זיין גראד און ער כאפט דיר אן דעם פיפי געסט דיך א וועק אויף, איך מיין נישט אז ס'איז געקומען צו די ארגסטע עבירה. אבער דאס אליינס, די פחד א בחור האט ער רירט אים אן, איטס נאט רייט. און אז דער איד וויל טאקע מהדר זיין שלאף אין די סוכה זאל ער ליינען זייער ערליך שמע ישראל און ער זאל זאגן ואל יבהלוני רעיוני וחלומות רעים און ער זאל זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן. יעצט אמאל מיט יארן צוריק האט מיר איינער געזאגט אז ער גייט גיין צו א דאקטער נעמען אביסל נערוון פילס, איך מיין ער דארף דאס נישט טוהן, די תורה האט געמאכט וחי בהם ולא שימות בהם, האסט מורא? ליין קריאת שמע, ס'העלפט נישט? דעמאלטס נעם נישט, שלאף נישט אין די סוכה, דעטס אלל, און זוך דיר נישט קיין געסט, יעצט איז געקומען זייער אסאך געסט אויף יום טוב, ס'איז נישט געקומען אזויפיל ווי ס'פלעגט קומען אבער ס'איז געקומען, פון ענגלאנד פון אנדערע פלעצער, מענטשן זאגן כ'האב יענעם געזאגט אנטשולדיגט כ'קען דיך נישט אריינלאזן, כ'האב א קאוויד פעישענט. אינדערהיים דעם איז ער געווארן פטור פטור פון אלע צרות ווער גייט צו א קאוויד פעישענט שלאפן שוין און אויף דעם איז געזאגט געווארן הוי ערום ביראה זאלסט זיין קלוג זיי נישט קיין בהמה ווייל ס'וועט קיין גוטס נישט ברענגען און דעטס איט. ס'איז פונקט ווי די כינעזער האבן אונז געוואלט איינרעדן אז ס'איז געשעהן עפעס א פראבלעם זיי האבן געמאכט דא דעם גאנצן איך האב ענק שוין געזאגט א האלב יאר פארדעם אז כ'האב געליינט אין סי די סי שרייבן אז אין די וואסער נדבך ס'איז א דיזיז וואס אפילו די קלארין קען עס נישט דערהארגענען זיי האבן מורא געהאט ווייל ווייל די בערן הייבערינעיטן צו שלאפן א גאנצן ווינטער אין די קעלער ביי די שטיינער, זיי וואשן זיך אפ, האבן זיי געמיינט אז דאס איז עס. ניין ניין ניין, זיי האבן שוין אונטערגעווארפן איבעראל די ביטערע מגיפה וואס זיי האבן ארויסגעשיקט. און איך וויל זאגן דעם עולם, ס'קען זיין פרייליך, ס'קומט א גוט יאר, ווייל וויאזוי ס'זעט זיך אויס רעדט מען שוין פון צו צוטיילן טשיינע אויף זיבן חלקים, האנג קאנג גייט נעמען א שטיקל, טייוואן, אלע וואס האבן גע'גנב'עט גייט מען צוריק געבן פאר יעדן, און ס'וועט ליקווידירט ווערן טשיינע. ווייל די וועלט גייט עס נישט טאלערעיטן אונטערצוווארפן יענעם די כעמישע וואפן, ווען ער האט נישט געהאט מיט דיר גארנישט, וואס האט רוים געהאט א שייכות מיט טשיינע? און וואס האט ארץ ישראל געהאט א שייכות? סאו זיי זענען אויסגעשפילט, ער האט געמיינט ער קען טאקע פירן די וועלט אדער ער קען נאכמאכן נאך אמעריקע, דערווייל ווערט מען געוואויר אז העלפט פון די מאוויס וואס ער שיקט ארויס דאס איז פון האליוואד. זיי פאבריצירן פאר אמעריקע האליוואד מאוויס און דארט איז אלעס זייער ביליג, און וואס טוען זיי? נעמען זיי און זיי פאבריצירן אז זיי זינקען אמעריקאנער שיפן, שיף? זיי זינקען גארנישט, מען האט זיי געזינקט אפאר שיף, זיי האבן נאכנישט געזינקט גארנישט, אמעריקע שפאצירט דארט מיט אזא מין שטאלצקייט מיט די צוויי שיפן וואס ער האט אז ער זאגט. אז טשיינע ווייסט אפילו נישט וואו די שיפן זענען, נישט נאר זיי קענען נישט באמבעדירן אונזערע שיפן, ס'איז אזוי ענטי רעדאר אז די רעדאר כאפט עס נישט. סא האסטו געמיינט אמעריקע זאל משוגע זיין? ער וועט שיקן מענטשן זאלן שפאצירן דארטן אויפן ים? ס'איז פאר אמעריקע קיינמאל נישט געגאנגען אזוי גוט ווי יעצט. שטעל דיך פאר זיי האבן ארויפגעשטעלט די צד שכנגדו פון טראמפ האבן זיי ארויפגעשטעלט א משוגענעם און שרייט הויעך אויף טראמפ פאר די גאנצע וועלט, שעט אפ! דאס איז אמעריקע? אוי זעמיר אונז צודרייט.

אמעריקע האט טאקע זיך דערשראקן פארן ווייל ער האט גערעדט גרויס לשון מדברת גדולות, אבער ווי ס'ווייזט זיך יעצט אויס איז ער אפילו נישט וואס ער האט געוואלט אונז איינרעדן אז ער איז, ער איז גארנישט, ער האט נאכגעמאכט איין עראפלאן פון אמעריקע אבער אזוי גוט נאכגעקאפיט אז ס'ארבעט נישט, א פרוי האט זיך אמאל געלערנט קאכן, זי האט באצאלט גרויס געלט, געשטאנען ביי די קאך, עס איז גארנישט געשען, האט מען איר געזאגט האסט דאך נישט אנגעצינדן דעם געז, זאגט זי דאס האב איך דאך נישט געלערנט אין סקול, עניוועי ס'איז גוט.

נאר א געלטס מענטש, א הונגעריגער געלטס מענטש. קיצור, טראמפ האט אים געזאגט, צו וואס דארפסטו דאס געלט? האט ער אים געזאגט, וואס הייסט? מען שטארבט דאך פון קאראונע. זאגט ער אים, הער אויס, זאג מיר נישט קיין ליגנט, דו שלאגסט זיך און דער מעיאר מיטן גאווערנער שוין יארן אויף א בודזשעט, און דאס האט גארנישט מיט קאראונע, ס'האט גארנישט איינגעקלאפט מיט קאראונע. קיצור, האט ער געזען. אז דער פרעזידענט איז א הארטער בחור, ער האלט זיך נישט ביים געבן. קיצור, האט ער געזאגט איך ברויך האבן פאר שיפן פאר די קראנקע. חחחח איך לאך אזוי. מען האט געברענגט א שיף, אויף די שיף איז געווען פלאץ פאר טויזנט פעישענטס, און מיר האט דערציילט איינער וואס ער איז געווען אין לענעקס היל און זיין דאקטער האט אים געשיקט ער זאל זיך ליפטן אביסל אויף דעם שיף, זאגט ער ס'איז געווען דארט א גן עדן, ס'איז געווען אפשר פופציג מענטשן אין די גאנצע שיף, שטאטס טויזנט. ער איז א געלט הונגעריגער חזיר. פארשטייסט? זיין טאטע האט אויך פארלוירן די וואוטס אין די גאווערמענט, און ער איז געווען אמאל די גאווערנער. ס'איז געלט גנבים חזירים, דעטס אלל דעי אר. יעצט וואס גייט דא באמת פאר? עלעך ענק זאגן וויאזוי איך האב עס ארויסבאקומען פון סודות פון אלע זייטן. וואס גייט פאר איז בעיסיקלי אזוי, דער גאווערנער האלט נישט ביים אויסגעבן דאס געלט ווייל די פעדערל גאווערמענט שיקט אים נישט גענוג, ווייל דער טראמפ איז נישט זיין בולי, זיין חבר. ער האט אים אראפגערופן, ער האט אים גע, דעמאלטס ווען עס האט זיך געטון מיט די געלטער, האט ער אים אראפגערופן, האט אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס, עסטו איינזיצן ווי א מענטש איז גוט, און ווען נישט, דא אזאלכע געלטער וואס איך קען דרייען ווי איך וויל, דאס וועל איך דיר נישט געבן. און וואס געשעהט דא בעיסיקלי איז, אז די ישיבות וואס זיי נעמען געלט פון די רעגירונג, זיי זענען די וואס זיי שלעפן אוועק דאס געלט. יעצט, איך שריי שוין לאנג, אז דו ווילסט מיר געבן א טשעק, געב עס פאר מיר, וואס דארפסטו עס געבן פאר יענעם און פאר יענעם, אזוי ווי אין אלע אנדערע פלעצער, וועגן דעם האט זיך געגרינדעט היינט פיר פינף פלעצער איבעראל. איך האב באקומען א טעלעפאן קאל פון פלארידע, פלארידע זאגן זיי אז זיי האבן סעלף סקולינג, ס'הייסט די טאטע און די מאמע קען זיין די סקול אזוי ווי ליובאוויטש טוט, כ'האב ענק געזאגט דאס אלע יארן, און זיי קריגן צוויי טויזנט דאלער א וואך, א וואך! און זיי דארפן נישט צאלן קיין טעקס ווייל פלארידע איז נישט דא קיין סעילס טעקס, קיין סטעיט טעקס, סאו כ'וויל ענק עפעס זאגן, די ערשטע זאך זאלט איר וויסן, מ'מוז די אלע רבנים און די אונזערע בראוקערס ארויסווארפן פון דא.

ער שפארט צו קאומא, האומא און בלאזיא, זיי שפארן צו די ישיבות, נישט ווייל ס'האט עפעס צו טון מיט קאראונע, איך וויל דיר זאגן אונז קעטש מיר נישט די קאראונע ווייל אונז גיי מיר אין חדר, אונז קעטש מיר די קאראונע ווייל יעדער ווער ס'קומט מיט א לאנגן ווירשטל וואס איז נישט אויסגעפאמפט פאמפט ער עס אריין אין די מקווה און דארטן בלייבט די זאמען און נאכדעם פאמפט ער עס אריין אין א יונגעלע, נאר דעמאלטס קעטש מיר אונז די אלע חאזערייען. דער מלמד קען נעמען בשאט נפש זיין פיפיק און אריין שטופן אין מויל פון א קינד, היינט טוען זיי שוין נישט, היינט האבן מיר עס אונז אפגעשטעלט, אמאל פלעגן זיי עס טוהן, פוי, דערציילט א מלמד, ביפאר ר' נחום איז געווען, זאגט ער איז געווען א מחיה, דער מלמד וואס ער איז געווען דער, ווי האט ער גערופן, דער ווישעווער רב פלעגט ער זיך רופן, ער האט אפגעווישט אלע קינדער, פלעגט קוקן און שמעקן און אריין שטופן אין זיין מעשה. ער זאגט ער איז אמאל אריין אין א טוילעט ווי א מלמד האט געהאלפן א קינד גיין אין טוילעט האט ער געזעהן ווי די מלמד'ס ווירשטל הענגט אים אראפ, פוי איז דא געווען חאזעריי, עניוועי איז נישט וויכטיג, איז למעשה וויל איך ענק זאגן איז וואס געשעהט דא איז גאווערנער קאומא איז דאך א הינגעריגער חזיר מוז ער דאך פון ערגעץ באקומען געלט שפארט ער אפ די ישיבות די מינוט ווען די ישיבה איז צוגעשפארט דארף ער נישט צאלן קיין געלט ער נעמט צאם פון די פעדערל אבער ער געט עס נישט אויס ווייטער. סאו איך וויל ענק זאגן רבותי, אם החרש תחרישי בעת הזאת, און יעדע פאר יאר איז דא א געלעגנהייט וואס דער אייבערשטער זינגט דעם ניגון אם החרש תחרישי! איך זאג דעם עולם הערטס אויף צו האנדלען מיט די משה דוד נידריקמאן און מיט די אלע חברה, איצט דארף מען האנדלען דירעקט מיט די גאווערמענט, אבער דארף מען איצט טוען אן אנדערע זאך, איצט דארף מען עפענען מוסדות וואס אונז דארפן נישט האבן די פארקאקטע פאר דאלער, איך ליין דא ריפארטס. וואס געוויסע שטעט זאגן אז מען זאל עפענען די סקולס, שרייבט ער דארטן אבער דאס זאגט דאך קאראונע, זאגט ער ווי העוו די סטאטיסטיקס דעט די פיפל אז די קינדערלעך זענען נישט אין חדר זענען אין די גאס איז עס מער דעינדזשערעס ווי די גרעסטע קאראונע וויירוס. אזוי שרייבן זיי. ווייסט זעסט א גוי דרייט זיך אין די גאס א גאנצן טאג א יונג גוי'טשיקל, און דו ווייסט וואס איך האב צוגעזען דא אין ווילימסבורג וואס איז פארגעגאנגען. א טאטע האט מיר געזאגט אז זיין טאכטער איז ארויס געגאנגען פון זיין הויז האט ער געזען ווי זיין טאכטער אין איינע פון די הייזער וואס קאסט פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער א דירה קישט זיך מיט א שכן א בחור, פרעגט ער זי מאמעלע ווי האסטו דאס געזען ווער האט דיך דאס אויסגעלערנט, זאגט זי טאטי דו זעסט עס אין אלע גאסן וואס עס גייט פאר סאו ווי טרייד דעט און איטס נאט בעד. איך זאג אייך נאכאמאל רבותי נישט די גאווערמענט איז שולדיג נאר עטס זענט שולדיג. איך דארף זאגן איך עפן פרייוועט סקולס, מען קען זיין פרייוועט טיטשערס אויך, עס איז דא אזויפיל גימיקס, איך קען נישט אלע גימיקס, איך בין נישט אין די חינוך ביזנעס, אבער דאס אז אונז זעמיר זיצן אויף די מחילה און זארגן אז משה דוד נידריקמאן צו יאנקל בער, דער טייטלבוים, אויף דאס זאלט עטס ענק נישט פארלאזן ווייל דאס גנב'עט געלט פאר זיך און ער אויכעט, ער שטעלט זיך צו אזא שיינע זנות אויכעט, ער האט אנגעזייעט א קינד. פארשטייסטו? דאס זענען די חזירים, דאס איז סאטמערע קאקמערע חזירים, און יעצט וועט עטס נישט ווייטער אבאכט געבן אויף ענקערע קינדער? און ס'זאל זיך לאזן זאגן, היינט רעג איך מיך שוין נישט, אמאל האב איך מיך גערעגט, היינט לאך איך, איך זאג אז די טאטע איז משוגע, ווייל א משוגע'נעם טאר מען נישט העלפן. און זיי רעדן נאך, שטעל דיר פאר, איך האב אנגעגעבן אז מען זאל זיך מאכן עקסטערע סקולס, איך האב עס אנגעגעבן פאר פאר די ימים טובים, איז מען געגאנגען דעם נעקסטן טאג איז געווען א גרויסע מודעה, אין דעם וואס עס גיבט איבער די אלע היימישע נייעס, מען הענגט אין אלע בתי מדרשים צעטלעך. איך ווייס דאך נישט ווער סאיז ווייל איך גיי דאך ליידער נישט אין קיין שול מען לאזט דאך מיך נישט אריין. אה סהייסט די די דבר יום ביומו שרייבט ער דארט אז די קהילות האבן געדאנקט משה דוד נידריקמאן אז זיי האבן באקומען דאס געלט? כפארשטיי נישט די קהילות דארפן דאנקען משה דוד נידריקמאן? וואס גייט וואס כפארשטיי נישט וואס דא גייט פאר וויאזוי דאנקט עטס משה דוד וואס האט ער ענק געטוהן צו דעם? הייסט משה דוד האט זיך אריינגעשטעלט אז ער דאנקט אין נאמען פאר די קהילות? יעצט איז מען געגאנגען מען האט ארויסגעשטעלט צעטלעך פון פיר רבנים וואס זיי זאגן אז מען זאל יא לערנען די אלע טרייפענע זאכן. איז איך וויל נאך נאך יום טוב וויל איך נאך יעדן רב עקסטער ערן קודם כל וויל איך וויסן איין זאך ער רופט זיך טאשער רב טאשער רבי האט געבארגט געלט פון מענטשן און קיינמאל נישט באצאלט און ער איז געשטארבן ווייל דער שייגעץ האט געזאגט ער דארף האבן פיר צוויי צו דריי מיליאן דאלער איך געדענק עס איז געקומען בארגן דעמאלטס פון וואסנער אויך האט ער געזאגט וואסנער גיי נישט ממילא ער האט געוואלט זיין דער איינציגער רבי און ער האט געלאזט צוואה אז כאילו דער טאשער רבי האט געלאזט צוואה אז מ'זאל נאר אים נעמען רבי וואס דאס אלץ בלאף און דער רבי האט נישט געהאט קיין רעכט צו נעמען מענטשן קיין געלט אויף דעם. ווייל דאס איז זיין פרייוועט ביזנעס, האט געדארפט נעמען די מחילה און גיין זוכן א דזשאב, און וואס האט עס אויפגעטון? א מיילעך האט זיך אראפגעזעצט אויפן רעבינ'ס זיץ, האט אים דער אייבערשטער געוויזן, קיינער וועט נישט קומען צו דיר, און מען קומט שוין נישט צום טאהשער רעבינ'ס ציון אויך נישט, אז מען קען נישט אריינפארן, איז ער גייט דעם טאהשער רעבינ'ס איידעם, דער רבי האט זיך אויסגענומען, ער טאר זיך נישט רופן טאהש, גיבט ער זיך א רוף אז ער איז יא טאהש, וויאזוי האט דאס געארבעט? ווייל נאובאדי ריעלי קעירס, די גאנצע נאמען טאהש איז נישט ווערט גארנישט, ווערט א מכה בדופן. מיילעך האט צוגעשפארט די תלמוד תורה און דא די ישיבה קטנה און דא דאס, דארט ווי ער דארף אריינלייגן געלט וויל ער נישט ווייל ער האט זיינע צען קינדער קיין עין הרע זאל האבן פון זיי אסאך נחת און ער דארף זיי אויסהאלטן און זיי לעבן אזוי רעבעצן סטייל, איך דענק איך בין געווען א ארבייטער ביי דעם וואסנער און דעמאלטס ווען ער איז א חתן געווארן איז געקומען די טאשער רעבעצן זי האט געוויזן פאר אים זי האט געקויפט צוואנציג טויזענט דאלער א שטיין א דיימאנד רינג די כאפסט וואס דא גייט פאר די האבן געלעבט אין עסיג און אין האניג. און אונז האבן זיי נישט באצאלט גארנישט, מען האט אפגעבארגט געלט פון מענטשן, קיינמאל נישט באצאלט, עניוועי, איז געגאנגען אברהם כץ און האט אונטערגעשריבן אז ער גייט נישט זיין טאהשער רבי, עט זיך נישט רופן טאהשער רבי, רופט ער זיך רב טאהש, אה לאז אפ, עניוועי, אברהם כץ די האסט נישט קיין שום רעכט אונטערצושרייבן אויף די אלע זאכן, ווייל די ביסט נישט קיין פאליטישן, די ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, און די ווייסט נישט וואס מיני סקווירא ס'איז דא, נאר מען זאגט ער האט נישט פונקטליך דורך געטון, איך וועל מיך אראפזעצן מיט דיר, געב מיר איין טאג איך זעץ מיך מיט דיר אראפ איך וועל דיר ווייזן אלע מיני סקווירא. נאר איין זאך קען איך דיר זאגן, נאכדעם אז דו וועסט ווערן א כופר איז עס נישט מיין שולד, ווייל דו ביסט נישט צוגעוואוינט צו הערן אזאלכע זאכן, אבער דו וועסט ווערן א אויסגעשוואלענער כופר וואס זיי רעדן דארט צאם. עניוועי, נאכדעם קומט איינער, שטיינער. שטיינער איז א וואוילער איד, איך געדענק ער פלעגט אזוי טאנצן ביים דאווענען, יא אזוי ווי טאהשער רבי, ער נאר נישט אזוי קלוג ווי טאהשער רבי, טאהשער רבי איז א חי.

טויט ער האט געדארפט פירן מוסדות האט ער געדארפט פירן עניוועי ס'איז נישט מיין ביזנעס ס'איז שוין אפגעפירט עניוועי איז וואס וויל איך זאגן איז אז דא איז דא זייער אסאך גניבות און זיי ווילן אפשפארן די תלמוד תורה נישט ווייל ס'פעלט אויס צו ראטעווען קאראנע ס'קען נישט ראטעווען קאראנע זיי זאגן איך האב שוין געליינט פון פופציג דאקטוירים קאראנע העט מען מוזן אויסווייפן מיט מעדיקל זאכן, ס'העט זיך נישט אליינס אויפהערן ווייל זיי האלטן אין איין צואווארפן נאך און נאך און נאך. עטס געדענקט כ'האב ענק געזאגט אז זיי האבן געטראפן אין די קוועלער, איך האב עס געזאגט נאך פאר ס'האט געווען די קאראונע, זיי האבן געטראפן אין די קוועלער אז אין אפסטעיט זענען זיי אלע פול מיט אזא קראנקהייט וואס אז אפילו מ'לייגט אריין די אין וואסער אזוי מ'לייגט אין די מקווה'ס די אלע קעמיקעלס ס'איז שטערקער פון קעמיקעלס. עטס געדענקט אז כ'האב ענק דאס פארציילט? כ'האב עס פון די סי פון די סי די סי. ס'איז באשריבן אזוי. זיי האבן עס אויספרובירט, זיי האבן אריינגעלייגט פינף מאל מער וויפיל מען האט געמעגט אריינלייגן קלארין, עס האט זיך נישט געהארגעט, האבן זיי געזאגט, ווייל די בערן הייברענעיטן א גאנצן ווינטער א נעכטיגן טאג, זיי ווארפן, די טשייניז ווארפן דאס אריין, וועגן דעם קוים האט זיך עס אנגעהויבן אין אמעריקע אין די נארט סייד, ווייל זיי האבן געהאט דא א עמבעסי, שפעטער אז מען האט עס אפגעשפארט זענען זיי געגאנגען דארטן וואו זיי האבן געהאט אין טעקסעס, דאס האלט מען אין איין ריפלענישן, סאו איך וויל ענק זאגן איין זאך, איר זאלט זיך אנהייבן צו פארשטיין, זיי פארלייגן זיך היינט אויף די תלמוד תורה'ס מיט ישיבות ווייל זיי ווייסן אונז זעמער. שטילע לעמעלעך, ווייל אונזערע פירער משה דוד נידריקמאן מיט די גאנצע סאטמער קאקמער מיט דעם יענקל בער ארבעט מיט מיט זיי, זיי טוען זאכן אונטערן טיש אויכעט, ממילא האט איינער נישט מורא פארן צווייטן, און אז אונז זעמער עס צו לאזן זאגט דער אייבישטער אם החרש תחרישי בעת הזאת און רווח והצלה יעמוד די אידן ממקום אחר, זיי קומען פון אן אנדער פלאץ, ואתה ובית אביך סאטמער קאקמער מיט דברי יואל מיט שמואל מיט די גאנצע האול ניין יארד, דעטס איט. אונטערגיין ווי א לעכט. עטס כ'האב געוואלט זאגן, עטס ווייסט איך איך בין זייער אן אבידיענט גאי, איך פאלג וואס די גאווערמענט זאגט, זיי זאגן נישט גיין אין שול, איך און דאס האט מען דאך מיר שוין לאנג געזאגט, איך שוין געגעבן פאר זעכצן יאר צוריק איך זאל נישט קומען אין שול, דאס איז דאך שוין די סאטמארע חלק, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, איז דא א רב וואס ער געט ארויס א מיינונג און ער האלט אז דאס וואס מ'לאזט זיך פון די גאווערמענט, און דאס האב איך אויך געזאגט, נאר איך קען נישט זאגן אזא זאך ווייל איך בין נישט בעל אחריות, מ'עט ענק איינזעצן מ'עט ענק געבן א פופצן טויזנט דאלערדיגן סאמענס וויל איך עס נישט דארפן באצאלן. אבער איך האב שוין לאנג געזאגט דאס, אונז לעקן מיר זיך צום גוי, און ממילא מוז מען טון וואס ער הייסט, און ווען ער ברויך א טובה פון דיר איז בעט ער, פונקט ווי ס'געווען דעמאלס ווען ס'געווען די, עטס געדענקטס מ'האט געוואלט אז מ'זאל מאכן אין אפסטעיט געמבלינג, איז געגאנגען דער גאווערנער דעמאלס ער האט אפגעקאלט אהרן'ען מיט זלמן לייב, איי ניד ע פעיווער פראם יו, האבן זיי אים ביידע עס געגעבן, איי מ'האט צוגרינד געלייגט אלע קעמפס. איך ווייס נאך היינט גייען דארטן פול מיט אינגעלייט געמבלען א גאנצן ווינטער באט הו דע העל קעירס אויב איך איך בין דער גרויסער רב איך בין גוט מיט האומא מיט קאומא דאס איז אונזער בראך אונז האמיר נישט קיין ערנסטע מענטשן עניוועי איז למעשה לייג איך ארויף דא א צוואנציג מינוט א שמועס אבער איך בין נישט בעל אחריות איך נעם נישט קיין סטענד נישט אזוי נישט אזוי איך פאלג איך וועל זאגן איך האב עניוועי נישט קיין שול ווי צו גיין איך האב נישט קיין שול נו זיץ איך אינדערהיים זאג איך אז ס'האט צו טון מיט קאוויד נישט יעדער מוז דאך וויסן מיינע צרות.

נאו.
כ'האף אז יעדער האט אויסגעהערט, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז די שמחה פון דעם הייליגן יום טוב פון זמן שמחתינו זאל פאר יעדן נשפע ווערן, ברכה והצלחה, שפע, ברכה והצלחה עד בלי די, מיט שמחת הנפש און שמחת הגוף, א פרייליכן יום טוב און א פרייליכן ווינטער.